מ'גייט לערנען א שיחה אין ליקוטי שיחות חלק כ"ד, חלק כ"ד, קעפל פון די שיחה איז ברכה, ס'אין עמוד צוויי הונדערט און דרײַ און פֿופֿציק אין ליקוטי שיחות חלק כ"ד, פשוט געוואלדיג געשמאק די שיחה. וואס דער רבי רעדט וועגן פרשת ברכה, בכללות איז דאך פרשת ברכה האט דאך נישט קיין שבת, פרשת ברכה ליינט מען שמחת תורה, נישט אזוי ווי אלע אנדערע שבתים וואס יעדער איינער האט בראשית נח לך לך ברכה האט נישט, ממילא איז די שיחות וואס איז דא אויף פרשת ברכה, וועט מען זען אז טאקע אין די ליקוטי שיחות איז נישטא קיין סאך שיחות אויף פרשת ברכה, דאס איז א שיחה וואס דער רבי האט גערעדט ליל שבת חול המועד סוכות, און יום שמחת תורה אין תשמ"ב האט דער רבי גערעדט און די שיחה וואס דערנאך האט עס געדרוקט אין ליקוטי שיחות אלס א ליקוט אויף פרשת ברכה געוואלדיגע ווערטער וואס דער רבי וועט ארויסברענגען, דער רבי וועט פרעגן א געוואלדיגע קשיא אויף דעם וואס ס'שטייט דא אין היינטיגע פרשה אין וזאת הברכה, און דער רבי וועט עס ענטפערן ממש בטוב טעם, און דער רבי וועט אונז געבן צום סוף א הוראה וואס מ'קען זיך אפלערנען פון דעם וויאזוי מ'דארף זיך פירן. אות אל"ף, בנוגע דעם חילוק צווישן דער בכיה פון אידן אויף משה רבינו און דער בכיה אויף אהרן הכהן, לאחר הסתלקותם, איז ביי אהרן שטייט ויבכו כל בית ישראל, און ביי משה שטייט ויבכו בני ישראל. זיינען פאראן צוויי פירושים אויף דעם. ס'איז דאך א חילוק צווישן די בכיה פון אידן אויף אהרונ'ען און די בכיה אויף משה'ן, ביי אהרונ'ען שטייט קלאר ויבכו כל בית ישראל, ביי משה'ן שטייט נאר בית ישראל שטייט נישט כל, איז דא אויף דעם צוויי פירושים, א' בשעת אהרון איז נסתלק געווארן איז מפני בכיית משה אויף אהרונ'ען בכו כולם לכבודו ויראתו, מען גיבט א קוק און מען זעט אז משה רבינו איז דער מנהיג הדור, משה רבינו האט ארויס גענומען פון מצרים, און דער גרויסער משה וויינט אויף אהרונ'ען, האט יעדער איינער געוויינט. מה שאין כן נאך מיתת משה, ווען משה איז אוועק געגאנגען איז דאך נישט געווען נאך א משה, עס איז נישט געווען איינער וואס זאל וואינען אויף אים אזוי גרויס ווי משה, ממילא האבן געוואינט נאר די מענער, דאס איז וואס שטייט דא איינער פון די פירושים, מה שאין כן נאך מיתת משה, וואס לא היה גדול כמשה שבכה, לא בכו אלא אנשים, דאס איז דער לשון וואס דער רבי ברענגט אראפ, פון די מפרשים וואס זיי זאגן ברענגען די צוויי פירושים אויף דעם וואס דא שטייט ויבכו כל בית ישראל, און דא שטייט ויבכו בני ישראל. בית די צווייטע זאך די צווייטע פירוש ביי משה'ן האבן בלויז די זכרים געוויינט מה שאין כן ביי אהרן שהיה רודף שלום ונותן שלום בין איש לרעהו ובין אישה לבעלה נאמר כל בית ישראל זכרים ונקבות דער צווייטער פשט איז דער צווייטער פירוש איז אז ביי משה'ן האבן געוויינט נאר די זכרים ווייל נאר נאר די זכרים ווייל ביי אים איז נישט געווען דער ענין פון הבאת שלום בין איש לאשתו, אהרן מה שאין כן האט זיך אפגעגעבן מיט הבאת שלום בין איש לאשתו, ממילא האבן די ווייבער אויכעט געוויינט, דאס איז דער צווייטער פירוש, האבן מיר צוויי פירושים וואס דער רבי ברענגט אראפ, און דער רבי ברענגט אראפ אין די הערה פיר, אין אבות דרבי נתן, און דער אבן עזרא, דער פענח רזא, דער חזקוני, און אור החיים, אלע רעדן וועגן דעם ענין, דעם חילוק פון וואס שטייט ביי אהרונ'ען, און וואס שטייט ביי משה ווען זיי זענען נסתלק געווארן. זאגט דער רבי לויטן ערשטן פירוש קומט אויס אז די הדגשה פון ויבכו בני ישראל, בלויז אנשים, נישט כל בית ישראל ווי ביי אהרונ'ען, ברענגט ארויס מעלתו המיוחדת של משה, אז לא הניח גדול כמותו, וואס זיין בכיה זאל גורם זיין צו ויבכו כל בית ישראל, איז דער ערשטער פירוש ברענגט ארויס די מורא'דיגע גרויסקייט פון משה רבינו, אז אז וויבאלד אז ביי משה רבינו איז נישט געווען איינער אזוי גרויס ווי אים וואס זאל וויינען דערפאר האט געוויינט בית ישראל און נישט כל בית נישט כל דערפאר געווען דערפאר געווען ביי אהרונ'ען כל בני ישראל ווייל משה האט מיטגעוויינט און ביי אהרן נישט איז דער ערשטער פירוש ברענגט ארויס די מורא'דיגע גרויסקייט פון משה רבינו מה שאין כן לויטן צווייטן פירוש איז אדרבה די זעלבע הדגשה ויבכו בני ישראל את משה האנשים ולא הנשים ברענגט ארויס אז ביי משה איז דער ענין פון הבאת שלום נישט געווען בתכלית השלימות ווי ביי אהרונ'ן, ביי אהרונ'ן איז געווען הבאת שלום בין איש לאשתו דערפאר איז געווען אויכעט די נשים און ביי משה נישט, איז דאך א מורא'דיגע זאך, דער ערשטער פירוש ברענגט ארויס די מורא'דיגע מעלה פון משה, אז מען זעט אז משה וויינט, וויינען אלע, מענער, פרויען, אלע וויינען, אין איינע פון די הערות ברענגט דער רבי אראפ, אפילו די טף אויכעט, מה שאין כן ביי משה, ווען משה איז נסתלק געווארן, איז נישט געווען, איז נישט געווען ווער ס'זאל וויינען אויף אים. דער צווייטער פירוש ברענגט ארויס פונקט פארקערט, אז ביי משה'ן האט געפעלט דער ענין פון פון הבאת שלום, ממילא אז ס'געפעלט דער הבאת שלום, קומט אויס אז דא ברענגט מען ארויס די מעלה גאר פון אהרונ'ען און נישט פון משה'ן. איז תמוה, יעצט פרעגט דער רבי די שאלה, ס'איז מובן אז דארט וואו עס רעדט זיך וועגן מיתת משה איז מתאים צו דערציילן זיינע מעלות, ווי מען זעט טאקע דא אין די פסוקים גופא, בשעת מען רעדט וועגן הסתלקות פון משה רבינו האט מען געדארפט רעדן די אלע מעלות וואס איז דא פון משה רבינו,

פון וואס געווען דער ענין פון ביי די וואסער וואס האבן געשלאגן און נישט גערעדט יא כי לולא זה אין זה המקום להזכיר סרחונו לולא זה אז מ'וויל מדגיש זיין אז זיי האבן געהאט נאר דעם חסרון וואלט נישט געדארפט ווערן געשריבן נאר אלע מאל וואס ווערט דערמאנט דער ענין פון מיתה פון משה ואהרן וואלט מען גאר נישט געדארפט דערמאנען ווייל מ'דערמאנט נישט קיין שלעכטע זאך נאר דערמאנט מען עס יא פארקערט ברענגט ארויס די מעלה פון זיי אז זיי האבן נישט געהאט קיין אנדערע חסרון ממילא איז ממילא קומט דאך אויס פון דא בשעת מען רעדט וועגן די הסתלקות פון משה רבינו האט מען געדארפט רעדן און מען זעט דאס דא אין די פסוקים אליין אין תורה וואס שטייט דא עס שטייט אז משה לא כהתה עינו ולא קם נביא בישראל כמשה לכל האותות והמופתים ולכל ולכל היד החזקה נו ווי פאסט דא די הדגשה אז ביי משהן איז נישט געווען די שלימות המעלה פון אהבת השלום ווי ביי אהרנען? דא איז נישט דער פלאץ. ווילסט ארויסברענגען אז מ'דארף זיך פירן ווי אהרנען און ס'פעלט ביי משה דערין, האסט דאס געדארפט שטעלן ערגעץ אין א צווייטן ארט, אבער נישט ווען דו רעדסט וועגן משה רבינו, וואס די תורה איז אזוי שטארק מדגיש וועגן די אלע מעלות פון משה רבינו וואס ער האט געהאט, און פלוצלינג אינמיטן קומט אריין ויבכו בני ישראל, און די מפרשים קומען און זאגן אונז אז איינע פון די זאכן איז אז ס'איז גאר א חיסרון. דערפאר האבן געוויינט נאר די מענער, ווייל משה האט זיך נישט אפגעגעבן מיט אהבת השלום. אות ב'. די תמיהה ווערט נאך גרעסער, בשים לב צום סדר הלשון אין פירוש רשי. לויט ווי רשי האט אויסגעשריבן אט דעם ענין, ווערט די שאלה נאך אסאך שטארקער. וואס זעט מען? רשי זאגט בני ישראל, דער לשון פון רשי, בני ישראל הזכרים,

ווי ווערט די שאלה שטארקער דער רבי איז מסביר ולכאורה אויב רשי איז בלויז אויסן צו פארענטפערן פארוואס ביי אהרן שטייט כל בית ישראל און ביי משה שטייט נאר בני ישראל האט רשי דערמיט געדארפט אנהייבן דעם ענין רשי האט געדארפט מיט דעם אנהייבן בני ווי וואס האט רשי געדארפט זאגן בני ישראל הזכרים ובאהרן נאמר כל בית ישראל זכרים ונקבות און דערנאך זאגן דעם טעם לפי שהיה רודף שלום וכולי דער רבי שרייבט אין הערה 12 ועל דרך זה סגנון המפרשים די מפרשים וואס מ'האט אויסגערעכנט פריער פון הערה 4 רעדן זאגן טאקע אזוי ווי הייבט אן רשי רשי זאגט נישט רשי זאגט בני ישראל הזכרים אבל באהרן מתוך שהיה רודף שלום ונותן שלום ברענגן ארויס די גאנצע מעלה פון אהרן און אויף משה, ס'נישט נישט די שאלה ווערט נאך אסאך שטארקער, קומט אויס אז דא איז מען נישט אויסן נאר צו זאגן פארוואס דארט האבן געוויינט מענער מיט ווייבער און דא נאר מענער, נאר ער וויל ארויסברענגען די מעלה פון אהרן. דעם וואס רשי הויבט אן מיטן ענין פון אהבת השלום של אהרן, אבל באהרן מתוך שהיה רודף שלום, און דערצו נאך מיט אן אריכות, בפרט אז רשי האט דאס שוין געזאגט פריער ביי הסתלקות אהרן, רשי האט עס שוין געזאגט אמאל, וואס דארף ער דאס זאגן בכלל נאכאמאל? פריערט אין פרשת חוקת שטייט שוין דארט דערין אין באהרן אין ווייל ווען אהרן איז נסתלק געווארן שטייט ויב ויבכו כל בית כל בני ויבכו כל בית ישראל זאגט רשי שוין דארטן דעם עניין און איז משמע אז פון דעם וואס רשי הייבט אן ער הייבט אן מיט די מעלות פון אהרנען אז רשי איז אויסן נישט נאר צו מבאר זיין דעם טעם והכרח אז ויבכו בני ישראל פון אונזער פסוק מיינט הזכרים נישט נאר דאס וואס ער וויל אויפברענגען נאר אויך צו ארויסברענגען די מעלה פון אהרון לגבי משה אין דעם ענין פון הבאת שלום ווערט דאך די שאלה אסאך שטארקער איז תמוה אז דא ביים ענין פון הסתלקות משה זאל מען גאר ארויסברענגען און מאריך זיין אין היפך מעלתו של משה לגבי אהרון ווי קען עס זיין דער רבי טרייט צו געבן א ענטפער און זאגט מען קען דאס נישט ניצן און מען קען נישט ענטפערן מען קען נישט פארענטפערן אז אדרבה מצד דעם יתרון וגודל המעלה פון משה רבינו בכלל דארף תורה באווארענען אז בנוגע דעם עניין אהבת ישראל והבאת שלום דארף מען זיך נישט באגנוגענען מיט א הנהגה ווי ס'איז געווען ביי משה נאר מען דארף זיך לערנען פון הנהגת אהרן לכאורה וואלט מען קענען זאגן אז ס'איז דא א יתרון וגודל אין די מעלה פון משה רבינו משה רבינו דאך א מוראדיגע מעלה פון דעס וועגן ס'האט ביי אים געפעלט דער ענין פון הבאת שלום איז די תורה קומט אונז דא דערציילן דערפאר הייבט אן רש י מיט אלע מעלות וואס איז געווען ביי אהרן הכהן רש י הייבט אן מיטן לשון אז בני ישראל הזכרים אבל באהרן מתוך שהיה רודף שלום ונותן שלום צו אונז דערציילן אז מ'דארף זיך אזוי פירן זאגט דער רבי זייער געשמאק אבער נישט געהערט דער פלאץ פון דעם ווייל לכאורה איז נישט דא דער רבי טוט אונז דער געשמאק נישט דא דער ארט אויף דעם מען דארף עס טאקע ארויסברענגען, אז מען דארף זיך פירן ווי אהרן הכהן, אוהב שלום ורודף שלום, מקרב הבריות מיט אלע זאכן, אבער נישט דא, נישט וואו ס'קומט די הסתלקות פון משה, דווקא ארויסברענגען דעם ענין פון די מעלה פון אהרן און זאגן אז משה האט עס נישט געטון, מען דארף עס זאגן אבער נישט דא. וויבאלד אז ס'שטייט דאך יא, איז דערפון מובן אז בשעת מען לערנט דעם ענין פון הסתלקות משה, האט נישט קיין ברירה, אזוי זאגט רש י, און איז דערביי נוגע צו וויסן דער חילוק צווישן משה און אהרן, כולל מעלת אהרן לגבי משה. איך מוז צו קומען צו א מסקנא אז ס'שטייט דאך אזוי. מוז איך זאגן אז בשעת די הסתלקות פון משה, מיט די אלע מעלות וואס ס'שטייט אויסגערעכנט לא כהתה עינו, געוואלדיגע ווערטער, לא קם נביא בישראל, נישטא נאך א נביא ווי משה. לכל האותות, לכל היד החזקה, און נאך שטייט דארט נאך זאכן, דיבר איתו פנים אל פנים, מיט די אלע זאכן וואס מ'רעדט ביי משה, איז דווקא דא דארף מען יא ארויסברענגען די ענין פון די מעלה פון אהרן'ען לגבי משה. ווי שטימט דאס? גייט דער רבי מסביר זיין. און דערפאר איז דער פסוק דא מדגיש ויבכו בני ישראל את משה, און רש י איז מבאר, רש י איז אונז מגלה אז דערמיט וויל דער פסוק אנדייטן אויף מעלתו של אהרן לגבי משה, ווי געזאגט פריער אז ביי אים איז געווען רודף שלום ונותן שלום בין איש לרעהו ובין אישה לבעלה, ווי שטימט דאס? און לערנען אות ג. וועט מען דאס פארשטיין, בהקדים הטעם וואס ביי משה'ן געפינט מען נישט במאמרי חזל, וועגן זיין הנהגה אין הבאת שלום בין איש לרעהו ובין אישה לבעלה, ווי מען געפינט ביי אהרן, קודם מקדים זיין צו מסביר זיין, אין גאנץ חזל טרעפן מיר נישט אז ביי משה'ן איז געווען די הנהגה פון הבאת שלום, בין איש לרעהו ובין איש לאשתו, ווי מען געפינט ביי אהרן, ביי אהרן שטייט דאך קלאר. ס'איז מובן ופשוט אז דאס איז נישט דערפאר וואס ביי משה האט חס ושלום געפעלט אין אהבת ישראל. מען קען נישט זאגן אז דערפאר האט משה עס נישט געטון ווייל אים האט געפעלט אין אהבת ישראל. ואדרבה, די גמרא זאגט אין מנחות, משה רבינו אוהב ישראל היה. ער איז געווען דער רועה נאמן פון אלע און יעדער אידן, נישט נאר פון אלעמען נאר פון יעדער אידן פערזענליך, וואס האט זיי באזארגט מיט זייערע צרכים. וואסערע צרכים האט ער זיי באזארגט, ער דארף אים ארויסברענגען סיי אין רוחניות און סיי אין גשמיות. וואו זעט מען אויס סיי צרכיהם הרוחניים? ער האט אליין געלערנט תורה מיט כל העם, די גמרא זאגט אין עירובין אז משה רבינו האט געלערנט תורה מיט כל העם, און נישט נאר די הלכות התורה וועלכע אידן מוזן וויסן לדעת המעשה אשר יעשון ואלה אשר לא תעשינה, ער האט נישט געלערנט מיט זיי נאר די הלכות וויאזוי מען דארף זיך פירן, נאר אויכעט פלפולא דאורייתא האט ער געלערנט מיט אלע אידן. און שטייט דאך קלאר אין די גמרא אין נדרים וואס לא ניתנה אלא למשה ולזרעו ס'איז געגעבן געווארן נאר צו משה און זרעו דער ענין פון פלפולא דאורייתא זאגט די גמרא דער לשון פון די גמרא נהג בה טובת עין ונתנה לישראל דער אייבערשטער האט געגעבן משה רבינו צו געבן די אידן דער ענין פון הלכות התורה ווי מען דארף זיך פירן און צו משה האט ער געגעבן ולזרעו פלפולא דאורייתא וואס האט משה געטון? נהג בה טובת עין ונתנה לישראל זעה איך אז ער האט זיי געגעבן אלע זאכן וואס זיי דארפן ברוחניות נאך מער וויפיל ער האט געדארפט דאס איז רוחניות און סיי כל צרכיהם הגשמיים אנהייבנדיג פון דעם מן וואס איז בזכות משה און ביז משה רבינו האט זיי געגעבן דעם מן ער האט זיי געגעבן די ברויט ס'איז נישט געווען וואס עסן משה רבינו האט געגעבן דעם מן און דער מן איז דאך געווען א געוואלדיגע זאך וואס דארט איז געווען רעדן פון די ערשטנס איז געווען אז שבת איז דאס נישט אראפגעקומען פרייטאג איז אראפגעקומען צוויי ס'האט געוויזן דעם ענין פון שבת און דער ענין וואס מ'האט געפילט אין דעם אלע טעמים, ס'דאך א געוואלדיגע זאך, אנהייבנדיג פון דעם מן וואס איז בזכות משה, און ביז, נישט נאר גענוג אז ס'איז געווען דער מן, אז אויך די אנדערע צרכים וואס זענען געווען בזכות אהרן און מרים, און נאך זייער פטירה ווען נסתלק הבאר ונסתלקו ענני הכבוד, חזרו בזכות משה שטייט אין גמרא אין תענית, וואס זעהן מיר א געוואלדיגע זאך, אז נאך וואס מרים איז אוועק געגאנגען, רעדט מען אין ניסן, ט' ניסן איז מרים אוועק געגאנגען, און אדער י' ניסן זיך געדענקט וואס ווען מרים איז אוועק געגאנגען אין ניסן איז נאך געבליבן כמעט א יאר ביז די הסתלקות פון משה, מען קען לעבן אן א באר אן וואסער? אהרן איז אוועק געגאנגען ראש חודש מנחם אב איז נאך אויך געבליבן אב אלול תשרי חשוון כסלו טבת שבט אדר ביז ז' אדר, וואס איז געווען? זאגט די גמרא אז שחזרו בזכות משה, איז משה רבינו דער רועה נאמן בגשמיות, דער רועה נאמן ברוחניות, ווי קען מען זאגן אז ביי משה רבינו, ווי דער רבי זאגט דעם לשון דא, איז קען מען דאך מובן אז אז ס'איז נישט דערפאר וואס ביי משה האט געפעלט חס ושלום אין אהבת ישראל, ס'קען נישט זיין אזא זאך. נאר דער פשט דערפון איז. אויב אזוי ווערט דאך די שאלה ווייטער פארוואס טאקע נישט? פארוואס זעה איך דא די מעלה פון אהרן און משה האט עס נישט געטון? נאר דער פשט דערפון איז אז מצד עניינו ושליחותו של משה האט זיך ביי אים געפאדערט אן אנדער אופן הנהגה אין אהבת ישראל והבאת שלום ווי הנהגת אהרן. משה רבינו'ס ענין, משה רבינו'ס מהות וואס דער אייבערשטער האט אים אראפגעשיקט אויף די וועלט, משה רבינו'ס שליחות אויף די וועלט, איז ביי האט זיך ביי אים געפאדערט א אנדערע סארט הנהגה, און דערפאר קען מען דא דערציילן אז לכאורה די מעלה פון אהרן אויף משה'ן, ווי דער רבי גייט מסביר זיין אין אות ד' וואס טוט זיך דא. אות ד'. די הסברה בזה, פשוט געוואלדיג, א געשמאקייט צו לערנען ווי דער רבי וועט מסביר זיין וואס טוט זיך דא, לכאורה זעמער דאך אז ס'איז דא א מעלה פון אהרן'ען אויף משה'ן, און אויב אפילו ס'איז דא א מעלה פון אהרן אויף משה האט מען עס געדארפט שרייבן אין א אנדערע ארט נישט דא ביי די הסתלקות וואס ס'שטייט די אלע זיינע מעלות, דער רבי וועט ארויסברענגען אז דווקא דא מוז מען עס שרייבן און ס'איז נישט קיין חסרון אין משה רבינו חס ושלום. געוואלדיג. וועגן דעם אופן הבאת שלום פון אהרן דערציילן חזל, שטייט אין אבות דרב נתן אז כדי לעשות שלום בין איש לרעהו ובין איש לאשתו האט ער האט ער די לשון איז אין מירכאות משנה ער האט משנה געווען פון דעם אמת וואס דאס איז כמובן א דבר המותר ורצוי על פי תורה כמאמר חזל די גמרא זאגט אין יבמות מותר לו לאדם לשנות בדבר השלום אז מען מעג משנה זיין ווען מען רעדט וועגן שלום מעג מען משנה זיין מוז מען משנה זיין א מורא'דיגע מחלוקת, א מורא'דיגע שנאה צווישן צוויי גוטע פריינט, וואס געווארן א מורא'דיגע שנאה, א מורא'דיגע שנאה צווישן א מאן מיט א ווייב, קומט אהרן הכהן ער גייט צו די ווייב און ער זאגט איר, דו ווייסט דיין מאן איז אזוי צובראכן און ער וויל צוריק קומען, דער מאן וויל גארנישט צוריק קומען, דערנאך גייט ער צום מאן און זאגט דיין ווייב איז אזוי צובראכן זי וויל צוריק קומען, זי וויל גארנישט צוריק קומען, און אזוי נעמט ער און ער רעדט זיי איין און ער מאכט ביז ס'גייט אראפ דער כעס און ער מאכט מיט זיי שלום, ס'דאך מפורש אז ער משנה פון דעם אמת. אבער ס'איז על פי הלכה על פי תורה די גמרא זאגט קלאר מותר לו לאדם לשנות בדבר השלום אבער ס'דא די ענין פון נישט אמת לאמיתו ס'איז מותר על פי תורה אבער ס'נישט אמת לאמיתו דער משה רבינו אבער הערט ווי געשמאק דער משה רבינו אבער וויבאלד אז מידתו איז מידת אמת שטייט אין מדרש רבה אין שמות רבה און די גמרא זאגט אין סנהדרין אז די מידה פון משה רבינו איז געווען מידת אמת דאס שטייט ערגעץ משה אמת ותורתו אמת

און אים זאגן די מאן אז זי וויל אזוי שטארק צוריק קומען, גיין צו די ווייב און זאגן ער וויל אזוי שטארק צוריק קומען, בשעת מעשה ווילן זיי טאקע נישט צוריק קומען. משה רבינו קען עס נישט טון וויבאלד אז מידתו איז אמת, איז אמת לאמיתו און הונדערט פראצענט מוז זיין אמת. און דער רבי זאגט לייגט צו געשמאק, און אף על פי אז דער ענין פון מותר לשנות בדבר השלום איז כנ"ל א הוראה פון תורה, און תורה איז דאך אויכעט תורת אמת, און ס'ווערט ארומגערעדט במקום אחר, בדיוק לשון חזל, דער רבי אין ליקוטי שיחות האט א לאנגע אריכות וועגן דעם, וועגן דעם ענין פון פון בדיוק לשון חזל, מותר לשנות, אז דאס איז בלויז א ענין פון שינוי, שטייט נישט מותר לשקר חס ושלום, לשקר טאר מען נישט, שטייט מותר לשנות, אז ס'איז בלויז א ענין פון שינוי, אבער נישט קיין שקר חס ושלום, וואס דאס איז היפך תורת אמת. איז לכאורה אויב איך זאג אז וואס אז ס'איז מותר על פי תורה, דער ענין איז דאך תורת אמת אויכעט, פארוואס האט משה רבינו עס נישט געטון, איז אבער אזא אופן הנהגה פארט פארבונדן מיט א העלם אויף מידת האמת, ווי נישט ווי איז עס נישט אמת אינגאנצן, תורה גיט דיר א היתר עס צו טון, משה רבינו וואס ער איז מידת האמת, ביי אים קען עס נישט זיין, און דערפאר איז דאס נישט מתאים, וויבאלד אז ס'איז דאך א העלם, ס'איז נישט קיין אמת לאמיתו, און דערפאר איז דאס נישט מתאים צו דער שליחות פון דעם וואס מידותו ומדרגתו המיוחדת איז מידת האמת, ביי אים קען עס נישט זיין. דער אופן ההנהגה איז שייך צו אהרן וואס מידותו איז מידת החסד, אין שמות רבה ברענגט אראפגעברענגט אז דער ענין פון אהרן איז דער ענין פון חסד. ווען משה לערנט תורה מיט אידן, גיבט ער זיי איבער אלע עניינים פון תורה. אויך די הוראה פון מותר לשנות בדבר השלום האט משה רבינו איבערגעגעבן צו די אידן האט ער עס געלערנט מיט אלע אידן. אבער ווען עס קומט צו זיין אייגענע הנהגה וואס איז פארבונדן מיט זיין מדריגה און במילא מיט זיין שליחות בעלמא דין, איז ביי אים נישט שייך אט דער אופן, ביי אים קען נישט זיין אט דער אופן פון לשנות בדבר השלום. ואולי יש להוסיף עוד עניין, דער רבי זאגט מ'קען נאך צולייגן נאך עפעס, ס'איז נישט שייך, איז האבן מיר שוין פארשטאנען וואס דער אופן פון משה רבינו פארוואס ס'קען נישט זיין, ס'איז על פי תורה, ער לערנט עס מיט די אידן, און ער אליין קען עס נישט טון. זיין שליחות איז אמת. אויב ס'איז אמת, קען נישט זיין קיין ענין פון שינוי. אפילו אז ס'איז על פי הלכה מותר. ואולי יש להוסיף עוד ענין, דער רבי זאגט, לייגט צו נאך א געשמאקע זאך, אז משה רבינו, אין זיין דרגה ווי ער איז דער מנהיג הדור, גואל ראשון גואל אחרון, איז ניט שייך אראפצולאזן זיך אויך צו אזעלעכע וואס זיינען אין א מצב ירוד, ער האט נישט שייך זיך צו אראפלאזן צו זיי, ביז אז דער איינציגער וועג צו מאכן שלום ביניהם איז דורך משנה זיין מן האמת. נאך א טיפערע נקודה, נישט נאר אז משה רבינו איז אמת ממילא קען ער עס נישט טון, נאר משה רבינו איז נישט שייך זיך צו אראפלאזן צו אזעלכע וואס ביי זיי איז אזא סארט ביטערן מצב, אז מען זאל וועלן מאכן שלום אויף א אופן, נאר מיט אמת, גיין זאגן אים על פי הלכה טאר מען זיך נישט קריגן, יענער האט נישט געמיינט, יענער האט, אבער יענער ווייסט אז דער אנדערער איז נאך ברוגז און ער איז אויפגערעגט אויף אים, די זעלבע זאך ער וועט גיין צום צווייטן ווייסט ער אז יענער איז אויפגערעגט אבער מען דארף זיי מסביר זיין אז דאס איז נישט קיין וועג על פי דין עס איז נישט קיין וועג על פי תורה מען דארף מאכן שלום מען דארף קומען צו א פשרה מען דארף קומען צו א מסקנה אז מען דארף לעבן צוזאמען דאס קען יא משה טון אבער א זאך וואס ביי זיי קען נישט זיין דער ענין פון אהבה ושלום דארף מען נאר משנה זיין זיי צו ברענגען צו א מצב און זאגן אז יענער וויל גאר מאכן שלום מיט דיר דערנאך גייט ער צו די ווייב און זאגט דיין מאן איז אויס מענטש ער וויל מאכן שלום מיט דיר דאס קען משה רבינו נישט טון אויב אזוי. וויבאלד אז ביידע אופנים איז פשוט געוואלדיג געשמאק, וואס טוט זיך דא, וואס די חילוק פון משה רבינו, וואס די חילוק פון אהרנ'ען, פארוואס ביי אהרנ'ען איז דאס יא געווען, ביי משה, מען דארף נאך פארשטיין פארוואס דא בשעת הסתלקות פון משה רבינו ווערט ארויסגעברענגט גאר די מעלה פון אהרנ'ען, און משה האט עס נישט געטון, ער האט עס טאקע נישט געקענט טון, אבער האט מען דאס געקענט שרייבען אין א צווייטען ארט נישט דווקא ביי די הסתלקות פון משה. וויבאלד אז ביידע אופני הנהגה זענען על פי תורה, ביידע זענען על פי תורה. אהרן טוט על פי תורה מותר לשנות, משה טוט על פי תורה, ער קען נישט משנה זיין מן האמת, ער קען נישט, ער קען מאכן שלום צווישן מענטשן וואס מען קען מאכן מיט זיי שלום מיטן אמת און נישט מיט א אופן פון משנה זיין פון אמת. אויב ס'איז א שינוי פון אמת איז דאס א העלם, משה רבינו איז נאר אמת. וויבאלד אז ביידע אופני הנהגה זענען על פי תורה איז מובן אז יש בזה מה שאין בזה, יעדער איינער האט א מעלה אויפן צווייטן. ס'איז נישט נאר א חסרון פון משה רבינו, וואס ער האט עס נישט געקענט טון אלס זיין, אלס זיין שליחות וואס איז אמת. ס'איז דא דא א מורא'דיגע מעלה אויכעט אין דעם ענין פון נישט קענען מאכן שלום אויף אזא סארט אופן. די מעלה פון הנהגת משה איז, ווערט ארויסגעברענגט דערמיט די מעלה פון הנהגת משה, וואס איז, וואס אין דעם איז נישטא קיין שום נטיה פון מידת האמת. ס'איז נישטא קיין נטיה פון מידת האמת, ער קען עס נישט טון מיט א שינוי. לאידך גיסא, איז דא אבער א מעלה אין הנהגת אהרן, וואס די מעלה אין הנהגת אהרן וואס דווקא דורך איר דערגרייכט מען ביז צום תחתון ביותר פאר וועמען מען מוז משנה זיין, משה רבינו קען נישט אנקומען צו דעם צו דעם נידעריגסטן מענטש וואס ער איז אין א אופן וואס עס איז נישט קענען מאכן שלום נאר מיט משנה זיין פונעם אמת, אהרן אבער קען עס יא טון, אהרן קומט אן ביז דעם תחתון שבתחתון, אפילו איינער וואס איז אויף א מצב און זאגט אהרן איך וויל נישט מאכן שלום בשום אופן נישט, איך האלט נישט ביים מאכן שלום נישט מיט מיין חבר און דער זאגט נישט מיט זיין ווייב און די ווייב זאגט די זעלבע זאך,

פונקט פארקערט, ס'וועט ארויסווייזן אויף א מורא'דיגע מעלה אויף משה רבינו, אז ער איז אמת און ער קען דאס נישט טון, בשעת זיין הסתלקות איז משה רבינו געקומען צו א מסקנא און פארשטאנען אז מ'דארף זיך פירן ווי אהרן הכהן אויכעט. לאמיר זען ווי דער רבי איז דאס מסביר אינעווייניג, פשוט, כפתור ופרח, געשמאק יעדער ווארט. במשך ימי חייו של משה, ווען ער איז געווען פארנומען מיט דורכפירן זיין שליחות בעלמא דין, איז ער געווען כל כולו עסוק אין זיין אויפן עבודה. וואס איז זיין אויפן עבודה? אמת. און ער איז געווען פארנומען מיט זיין שליחות בעולם, וואס איז זיין שליחות בעולם? איז צו טון אלעס באופן מידת האמת. דאס איז זיין גאנץ לעבן וואס משה איז געווען במשך ימי חייו. בשעת אבער עס איז געקומען דער זמן, און ויעל משה להר נבו, אין היינטיגע פרשה שטייט ויעל משה להר נבו, שטייט דער לשון ויעל, ער האט שוין משלים געווען זיין שליחות דא למטה, און האט געהאלטן ביי עולה זיין למעלה, דעמאלט איז ביי אים געווען דער זמן צו דערהערן די מעלה אין הנהגת אהרן וואס ברענגט שלום צו יעדן אידן. מען דערציילט נישט דא קיין חסרון פון משה רבינו וואס מיר ווייסן, מען דערציילט דא די מעלה פון משה רבינו, אז ווען ס'איז געווען ביי אים דער ויעל, האט ער איינדערקענט און געזען די הנהגה פון אהרן. פשוט געוואלדיג ווי דער רבי וועט עס ארויסברענגען וואס דאס איז געווען. נאך אמאל וואס משה האט געהאלטן שוין גענדיגט זיין עבודה און האט געהאלטן ביים ארויף גיין ויעל להר נבו ממילא יעמאלט איז געווען ביי אים דער זמן אז ער דארף דערהערן אויכעט די מעלה פון אהרן'ס הנהגה דערפאר ברענגט עס ארויס די תורה דא ס'איז נישט קיין חסרון פארקערט די תורה ברענגט ארויס אז משה איז יעצט צוגעקומען צו די מסקנה און געקומען צו די הבנה אז אהרן'ס הנהגה איז זייער גוט א גאנצן לעבן האט ער וועגן דעם נישט געקענט טראכטן א גאנצן לעבן איז ער געווען זיין הנהגה ער איז אמת ווי דער רבי זאגט בלשון ער דארף טון אלעס באופן מידת האמת. וואו זעט מען אזא דוגמא אויף משה רבינו, אז א גאנצן לעבן איז ער געווען פארנומען, און האט נישט געקענט צוקומען צו טראכטן וועגן די הנהגה פון אהרן, דווקא ווען ס'איז געווען ויעל, ער איז ארויפגעגאנגען, אלץ ביים ארויפגיין, ווי דער רבי איז מסביר שפעטער, נישט נאר בגשמיות איז ער ארויפגעגאנגען, נאר ברוחניות איז ער ארויפגעגאנגען, יעמאלט איז געווען די צייט צו זיך בארעכענען, וואס טוט זיך דא? ער האט זיך בארעכנט וואס ער האט געטון א גאנצן לעבן איז געווען זייער פיין, אבער ביי די הסתלקות האט ער דערהערט אויכעט דער ויעל, ער האט דערהערט די מעלה פון אהרנ'ען אז מען דארף ברענגען שלום צו יעדן אידן אויך, ער האט עס נישט געקענט טון, על דרך דעם ביאור אין דעם מאמר, דער רבי ברענגט א גמרא, א געוואלדיגער ביאור וואס עס ברענגט זיך אין גמרא אין ברכות, עס איז באוואוסט דער הסבר אויף דעם, על דרך דעם ביאור אין דעם מאמר הידוע, פון רבי יוחנן בן זכאי סמוך למיתתו, די גמרא דערציילט אין ברכות, אז רבי יוחנן בן זכאי פאר ער איז אוועק געגאנגען האט ער געזאגט, איני יודע באיזה דרך מוליכים אותי, כ'ווייס נישט צו איך גיי אין גיהנום צו איך גיי אין גן עדן. מורא'דיגע ווערטער, מ'רעדט דאך נישט דא וועגן א חס ושלום זאגן די ווערטער א גאסן יונג, און ער ווייסט נישט וואו ער גייט, ער האט געטון מצוות, ער האט געטון אנדערע זאכן, ניין, מיר רעדן דא וועגן רבי יוחנן בן זכאי, איז ידוע, דער רבי זאגט איז ידוע די קושיא, ווי קומט אויס אז רבי יוחנן בן זכאי וואס איז געווען פון די גדולי התנאים, און ווי חז"ל זענען בכמה מקומות אין אין גמרא אין סוכה און גמרא אין ראש השנה איז מפליג אין די גדלות פון רבי יוחנן בן זכאי, און ער איז דאך געוויס געווען נזהר בתכלית אין סור מרע ועשה טוב, זאל ביי אים זיין א ספק צו ער גייט אין גן עדן אדער ער גייט אין גיהנום? ער האט געמאכט א סימן שאלה און א סימן קריאה, וואס טוט זיך דא? ווי קען זיין אזא זאך? שטייט דערויף די הסברה, דער רבי ברענגט דאס ברענגט זיך אראפ אין ליקוטי תורה פונעם אלטן רעבן, א געוואלדיגע געשמאקע הסברה וואס טוט זיך דא מיט רבי יוחנן בן זכאי. שטייט אויף דעם די הסברה, כאטש ער איז געווען זיכער אז בנוגע זיינע כוחות הגלויים איז זיין עבודה געווען בתכלית השלימות, איז ער אבער געווען מסופק צו ער האט אויך אויפגעטון וואס ער דארף אויפטון בנוגע זיין עצם הנפש שלמעלה מגילוי. ביי אים איז געווען זיכער אויף וואס זיין שליחות איז געווען האט ער אויפגעטון ער האט געלערנט און געלערנט מיט אנדערע און געטון אלע מצוות די שאלה איז אבער אין פנימיות אין עצם הנפש צו האט ער דערגרייכט אלץ וואס ער דארף דער רבי וועט עס שפעטער צוגלייכן צו משה רבינו משה רבינו א גאנצן לעבן האט געטאן די עבודה וואס ער דארף, בשעת ס'האלט ביי ויעל יעמאלט איז די צייט צו זיך בארעכענען און טראכטן וואס טוט זיך דא, איז מיין הנהגה הונדערט פראצענט גערעכט על פי אמת האב איך אויסגעוואוסט, אבער כ'מוז אייך דערציילן אז איך בין ערשט ויעל האב איך אנגעהויבן פארשטיין אז ס'מוז זיין אויכעט די מעלה פון די הנהגה פון אהרן אויף צו מאכן שלום מיט די נידעריגסטע און אויף אן אופן פון שינוי. דאס דער רבי מסביר וואס מען זעט ביי רבי יוחנן בן זכאי די זעלבע זאך ביי משה רבינו יעצט האלט אבער א געוואלדיגע שאלה עס בלייבט אבער נישט מובן אויב ביי אים איז געווען א ספק וועגן די מצב פון עצם נפשו דאס האט ער געוואוסט איך ווייס נישט איך גיי גיין אין גן עדן ווייל איך ווייס נישט צו בעצם הנפש האב איך אויפגעטון וואס איך דארף פרעגט דער רבי א געוואלדיגע שאלה אויב אויב ביי אים איז געווען א ספק וואס וועגן די מצב פון עצם נפשו, צו עס געפינט זיך אין א מצב פון קדושה, אדער חס ושלום להיפך, מיינט אז בפועל האט ער געטון וואס מ'דארף, אבער וואס טוט זיך מיט עצם הנפש איז געווען ביי אים א ספק, פארוואס האט ער זיך אויף דעם מצטער געווען סמוך ל ערשט סמוך למיתתו? און נישט פריער, במשך פון זיין גאנצן לעבן האט ער געדארפט טראכטן אלעמאל, וואס טוט זיך מיט מיין עצם הנפש? איך טו מיין שליחות בגלוי יעס, וואס טוט זיך מיט די עצם הנפש? פארוואס דווקא ווען ער האלט ביי הסתלקות יעמאלט טוט ער דאס? איז איינע פון די ביאורים בזה, געוואלדיגער ביאור, פארוואס האט ער עס נישט געטון א גאנצן לעבן? במשך כל ימי חייו איז רבי יוחנן בן זכאי געווען אינגאנצן פארנומען און אריינגעטון אין זיין שליחות בעלמא דין, ער איז געווען א פארנומענער מענטש, ער איז געווען פארנומען מיט דינען דעם אייבערשטן, אין אלץ וואס ער האט געקענט, ביי טאג און ביי נאכט, אלעמאל האט ער געדינט דעם אייבערשטן, פון די גרעסטע תנאים, וואס איז געווען זיין שליחות בעלמא דין? לימוד התורה לעצמו און מיט אנדערע, וכו' וכו', אלץ האט ער געטון וואס דער אייבערשטער וויל, און האט נישט געהאט קיין צייט צו אפשטעלן זיך און טראכטן וועגן זיינע מדריגות, וואו וואו האלט ער מיט עצם נפשו, ער האט נישט געהאט די צייט אויף דעם צו טראכטן וועגן דעם, זעלבע זאך ביי משה רבינו, א גאנצן לעבן האט ער געטון וואס דער אייבישטער וויל, אבער ער האט נישט געהאט קיין צייט אויף צו טראכטן וועגן דעם ענין פון די מעלה פון אהרן'ען אויף ברענגען שלום יעדן איינעם, און אז ער קען עס נישט טון. דווקא סמוך לפטירתו פון רבי יוחנן בן זכאי, ווען ער האט געהאלטן ביים פארענדיגן זיין שליחות בעלמא דין, האט ער געקענט זיך מתבונן זיין וואס עס טוט זיך מיט עצם נפשו, משה רבינו זעלבע זאך, ויעל, ער האלט ביי ויעל, ער האלט ביי הסתלקות, ער האלט ביי די עליה, יעמאלט איז ער געקומען צו צו צו דער מסקנא, דערפאר גאנצן לעבן נישט ער און נישט רבי יוחנן בן זכאי האבן געטראכט וועגן דעם, משה האט געטאן זיין שליחות, ווי דער רבי האט געזאגט פריער דעם לשון, דער געוואלדיגער לשון, אז ביי משה רבינו איז געווען זיין שליחות בעולם איז צו טאן אלעס באופן מידת האמת, אין גאנץ צייט פון לעבן האט ער נישט געהאט קיין צייט צו טראכטן וועגן דעם, זעלבע זאך רבי יוחנן בן זכאי, ער איז געווען ביזי, געווען פארנומען מיט טאן אלס וואס מען דארף, אבער טראכטן וועגן זיינע מדריגות וואו ער האלט ס'איז נישטא קיין צייט אויף דעם על דרך זה בענינינו יעצט דער רבי צושטעלן אפן צו משה רבינו דווקא סמוך לפטירתו ווען משה האט שוין פארענדיגט שליחותו בעלמא דין ער גייט שוין ארויף אויפן בארג ער האט שוין געענדיגט זיין שליחות יעצט האט ער צייט די פאר מינוט וואס ער גייט ארויף האט ער צייט צו זיך בארעכענען איז דאן ביי אים געווען דער זמן צו אריינטראכטן זיך אין די חילוקי מדרגות צווישן זיין עבודה און עבודת אהרן און האט דעמאלט און האט דעמאלט דערהערט מעלת אהרן ממילא קומט אויס אז ס'איז א געוואלדיגע זאך ס'איז נישט קיין חיסרון פון משה רבינו משה רבינו האט נישט געקענט עס טון א גאנצן לעבן יעצט ווען ער האלט ביי הסתלקות דערציילט מען נישט קיין חיסרון מ'דערציילט א מורא'דיגע מעלה און זיין מעלה איז נאך געווארן אסאך העכער ער האט אנגעהויבן דערהערן אז ס'איז דא א מעלה אין אהרן און מ'דארף טאקע מקרב זיין יעדן אידן אויף וואסערע אופן ס'זאל נישט זיין דעריבער איז אויך אזוי פארשריבן אין תורת משה, אין תורה איז אזוי פארשריבן, דווקא אין די פסוקים וועגן מיתת משה ווערט ארויסגעבראכט די מעלה פון עבודת אהרן לגבי עבודת משה, ווי משה האט עס יעמאלט דערהערט אז ס'איז דא א ענין, ס'איז דא א מעלה אין עבודת אהרן לגבי זיין עבודה. אות ו', במילא איז אלץ געשמאק פארשטאנדיג, דער רבי איז דאך נישט צופרידן, אות ו', דער ביאור איז אבער נישט אינגאנצן מספיק, וויבאלד אז מדתו של משה איז מדת האמת, איז דאך אין דעם נישט קיין איז דאך אין דעם קיין נפקא מינה לכאורה, צו דאס איז בעת ער געפינט זיך למטה, און איז זיך עוסק בשליחותו בעלמא דין, אדער אין דער צייט ווען ער האלט ביי עליית נשמתו למעלה. משה רבינו איז אמת. מדתו אמת. בייט זיך דער אמת ווען ער גייט ארויף אויפן בארג? ס'איז נישט קיין חילוק א גאנצן לעבן, צו ווען ער גייט ארויף. דערציילסט מיר דא אז ווען ער איז ארויפגעגאנגען אויפן בארג, האט ער דערהערט די מעלה פון אהרונ'ען, אז ס'דארף זיין דער ענין פון הבאת שלום, פאר אלעם און אפילו מיט א שינוי. פרעגט דער רבי בכל מקום ומקום, וואס איז עניינו של משה? מדתו אמת. פארוואס זאגט מען אז בעת הסתלקותו ווערט ביי אים נרגש דער אמת פון דער מעלה פון עבודת אהרון? ווי פאסט דאס אריין? ס'שטימט נישט. יש לומר דעם ביאור בזה און דער רבי לייגט צו אין סוגריים על דרך החסידות לויט חסידות פנימיות התורה וועט עס ווערן זייער געשמאק פארשטאנדיג אויף די שאלה וואס דער רבי האט ערשט געפרעגט דער ענין פון הסתלקות משה מיינט נישט נאר הסתלקות במובן הגשמי מיינט נישט נאר אז ער איז נסתלק געווארן במובן גשמי אז נשמתו איז נסתלק געווארן פון זיין גוף נאר ס'איז אויך ובעיקר ההסתלקות והעלייה רוחנית אז זיין נשמה האט עולה געווען צו א סך א העכערע מדריגה ווי די צו וועלכער ער האט דערגרייכט במשך חייו בעלמא דין. א גאנצן לעבן איז ער געווען אויף א אופן פון מעלים בקודש, בשעת ס'איז געווען דער ויעל משה, איז נישט נאר וואס איז געווען הסתלקות משה, דאס איז געווען אויכעט א ארויפגיין צו אזא הויכע דרגה וואס ער האט דערגרייכט, א זאך וואס ער האט נישט דערגרייכט דעם גאנצן לעבן. כידוע דער טייטש ביאור אין פסוק, שידוע דער ביאור אינעם פסוק, ויעל משה אל הר נבו, שטייט, ספר הליקוטים פונעם אריזל, וואס הייסט הר נבו, האט הר נבו צוויי ווערטער, נון בו. במשך חיים חיותו בעלמא דין האט משה דערגרייכט די מ ט שערי בינה, ס'איז דאך דא נ' שערי בינה, ער האט דערגרייכט נאר מ ט, ביי ביי ביום פטירתו האט ער זוכה ועולה געווען צום שער הנ', דער לשון איז ויעל משה וואו? אל הר נ' בו ער האט געקראגן דעם פופציגסטן שער, שער הנ'. יש לומר אז דאס איז אויך דער ביאור פנימי אין דעם ענין פון ויעל משה גומר. די תורה איז מדגיש דאס צו דערציילן אז משה איז נישט נאר אז ער איז נסתלק געווארן אין הר נבו, נאר ויעל, ער איז ארויפגעגאנגען. וואס איז די הדגשה ויעל? משה איז ענינו זייער געשמאק, פשוט געוואלדיג יעדער ווארט דארט. משה, דער רבי מאכט דעם חילוק פון משה רבינו מיט אהרן'ען, און דער ווארט ויעל ברענגט ארויס דעם גאנצן ענין ווי משה האט דערהערט דעם ענין פון די מעלה פון אהרן אויף צו ברענגען שלום אפילו פאר זיך אויכעט. משה איז ענינו המשכה מלמעלה למטה. עס ברענגט זיך אראפ אז משה רבינו איז געווען שושבינא דמלכא, משה רבינו איז געווען דער שושבין מלכא פונעם אויבערשטן, אז ער האט אראפגעברענגט די תורה, ער האט געגעבן די אידן מן, ער איז געווען א רועה נאמן, משה רבינו'ס ענין איז המשכה מלמעלה, דאס איז דער מלך, איז דער ענין פון משפיע, דערפאר ווערט עס אנגערופן אויכעט שושבינא דמלך, לשון ענין פון זכר, וואס דערפאר האט ער אראפגעבראכט תורה למטה, משה קיבל תורה מסיני ומסרה וכו', ווי שטייט אין פרקי אבות. דאס איז דאס איז געווען די עבודה פון משה רבינו. מה שאין כן אהרן, ברענגט זיך אראפ אז ער איז געווען שושבינא דמטרוניתא, מטרוניתא גייט אויף די אידן, די כלה, דער אייבערשטער איז דער חתן, די אידן זענען די כלה. משה רבינו ברענגט אראפ דעם חתן למטה, אהרן הכהן הייבט אויף די כלה למעלה. ס'דא צוויי וועגן ווי צו מאכן מאכן א חיבור פון דעם חתן מיט די כלה, אדער מ'ברענגט אראפ דעם חתן צו די כלה, אדער מ'ברענגט ארויף די כלה צום חתן. משה רבינו'ס עבודה איז, משה קיבל תורה מסיני. מה שאין כן אהרן איז שושבינא דמטרוניתא. וואו זעט מען דאס? ער איז מדליק און מעלה די נרות המנורה, ווי דער לשון איז בהעלותך את הנרות. רבונו של עולם, פון ווען אן איז דער לשון בהעלותך, בהעלותך מען גייט אנצינדן ליכט? מען צינדט אן ליכט בהדליקך את הנרות, וואס דארט דער בהעלותך את הנרות, ברענגט זיך אראפ אין חסידות, און רש"י ברענגט אראפ אויפן פסוק עד שתהא שלהבת עולה מאליה, איך ווייס נישט אליין אז מען דארף אנצינדן די ליכט אין בית המקדש אדער אין משכן ביז ס'ברענט פון זיך אליין, וואס איז די הדגשה דא בהעלותך את הנרות עד שתהא שלהבת עולה מאליה? אז מען רעדט אויף די עניני רוחניות, וואס איז אבער רוחניות? וואס ברוחניות מיינט דאס? ברענגט זיך דער אלטער רבי ברענגט זיך אראפ אין ליקוטי תורה, אז ער הויבט אויף נשמות ישראל, אהרן הכהן איז שושבינא דמטרוניתא, ער הייבט אויף די אידן, ס'איז דא זיבן סארט עבודות ביי אידן, דערפאר איז דא זיבן נרות אין די מנורה, מיט זיין אנצינדן די מנורה איז בהעלותך, ער הייבט אויף די נרות, ער הייבט אויף די אידן, ביז וואו הייבט ער זיי אויף? עד שתהא שלהבת עולה מאליה, ביז זיי שטייען אליין אויף די פיס, ביז זיי זענען אליין אויף א גוטן מצב, דאס מיינט בהעלותך את הנרות. ווי ס'שטייט נר השם נשמת אדם, איז די שבע נרות גייט אויף נשמת אדם, משה רבינו איז מעלה די אידן, אז זיי זאלן שטיין אין אן עליה לשורשם ומקורם, ער הייבט זיי אויף ביזן צום אויבערשטן. דאס איז די עבודה פון משה, דאס איז די עבודה פון אהרן. יעצט ווען מ'קומט צו משה רבינו, ווען עס קומט צו די צייט פון הסתלקות, איז די תורה דערציילט אונז און איז מדגיש, ויעל משה. וואס איז די הדגשה ויעל משה? תורה איז דאך אזוי קערפול מיט יעדן ווארט. וימות משה בהר נבו. שטייט קלאר וימות וימות שם משה עבד השם, וימות משה בהר נבו. נא, דא קומט עפעס דערציילן, דער רבי זאגט על פי חסידות, איז געוואלדיג די הדגשה פונעם ויעל. און ביום פטירתו איז משה נתעלה געווארן העכער פון זיין מדרגה, דורך דעם וואס ביי אים האט זיך אויפגעטאן אויך די מעלה פון אהרן, וואס איז געווען ויעל, משה רבינו האט אויך געטאן די עבודה פון העלאה מלמטה למעלה. ער איז געווען ויעל, זיין עבודה איז דאך אלעמאל המשכה, דארט דערציילט די תורה ויעל אל הר נבו, אזוי איז דער לשון דאכט זיך געווען, יא, ויעל משה, יא, ויעל משה אל הר נבו, קומט אונז דער דערציילן, משה רבינו האט דערהערט מיט א מאל, האט אנגעהויבן דערהערן, און אנגעהויבן צו טון דעם ענין פון העלאה, נישט נאר המשכה נאר העלאה אויכעט. ווייל ער האט דערהערט אויפגעטון אז וואס ביי אים האט זיך אויפגעטון דעמאלט די מעלה פון אהרן, ביי אים איז געווארן די מעלה פון אהרן, ער איז געווען ויעל העלאה מלמטה למעלה, דער רבי זאגט, אין הערה אַכט און דרײַסיק, געוואלדיג, מה שאין כן עליית משה להר סיני, ער האט ארויפגעגאנגען הר סיני איז יא געווען אן ענין פון העלאה זאגט דער רבי אז אין ע אין ענינה העלאה אויף וואס איז ער ארויף געגאנגען כי אם אדרבה אויף וואס איז ער ארויף בשביל להוריד את התורה למטה געוואלדיג דאס אליין ער גייט ברענגען די תורה למטה ווייטער מדגיש די עבודה פון משה רבינו איז דער ענין פון המשכה מלמעלה למטה מה שאין כן בשעת ער איז געקומען צו זיין הסתלקות איז ויעל ער האט געמאכט די ענין פון ויעל האט אנגעהויבן דערערן די מעלה פון אהרן במשך ימי ח ו, און דאס איז פארבונדן מיט דעם וואס ער האט דאן זוכה געווען צום שער הנון, דאס איז פארבונדן פארוואס ער האט זוכה געווען צום שער הנון, וויבאלד עס איז געווען ויעל. במשך ימי חייו ווען עבודת משה איז געווען מוגדר לויט מידותו ומדרגתו של משה, ער האט געארבעט געוואלדיג, משה רבינו אמת ותורתו אמת, ער איז געווען א מרכבה לאלוקות, איבערגעגעבן צום אייבערשטן אלע סארטן זאכן, אבער עס איז געווען לויט מידותו ומדרגתו, וואס איז זיין מדריגה אמת האט נישט געקענט גיין רעדן מיט א מענטשן מאכן שלום מיט א שינוי ווייל אלץ איז געווען לויט זיין מידה האבן ביי אים מאיר געווען אלע מ"ט שערי בינה אבער בלויז מ"ט שערי בינה וואס מספר מ"ט ווייזט אויף דער הגבלה פון וועלט וואס איז מ"ט זיין פעמים זיין וואס איז זיין פעמים זיין וואס איז זיין זיין שבעת ימי הבניין שבעת ימי הבניין איז א מוגבלדיגע זאך שבעת ימי הבניין בשעת אבער ביי אים האט זיך אויפגעטון דער ענין פון ויעל וגומר ווי געזאגט פריער ער האט באקומען אין רוחניות אין א מורא'דיגע חילוק פון ביז יעצט עליה ויציאה פון זיינע גדרים און ער האט דערהערט דעם ענין פון אז די מעלה אין אהרן'ען אז מען דארף יא אראפגיין מען דארף טון שלום בין איש לאשתו בין אדם לחבירו אז זיין עבודה איז נישט באגרעניצט אפילו נישט מיט טבעו בקדושה מידת האמת ער איז געווארן העכער נישט מער אין זיין מוגבל'דיגע עבודה פון זיין טבע עבודת מידת האמת וואס איז געווען בלויז אין קו פון המשכה אז אז זיין עבודה איז נישט באגרענצט אפילו נישט מיט טבעו בקדושה בלויז אין קו פון המשכה מלמעלה למטה נישט מער ס'איז נישט געוואר ס'איז נישט געווען יעמאלט דער ענין פון דעם הגבלה אז משה רבינו איז נאר המשכה מלמעלה למטה נאר ביי אים איז אויך געווען די העלאה מלמטה למיילו, יעמאלט האט ער געהאט דעם ענין אויכעט פון העלאה מלמטה למיילו, איז דערמיט פארבונדן וואס צו אים איז ניתן געווארן דער שער הנון שלמיילו מהגבלה, הער ווי געשמאק דאס איז, יעצט איז פארשטאנדיג אויכעט דער ויעל, פארוואס נון בו, ווייל דורך דעם וואס איז ויעל, ער האט געטאן דעם ענין פון די עבודה ארויסגיין פון זיינע הגבלות, ער האט עס געטאן אין א אופן פון העלאה מלמטה למיילו, און אז ארויסגיין פון זיינע הגבלות פון מידת האמת, פון זיינע הגבלות פון טבע שבקדושה, יעמאלט האט ער זוכה געווען צום שער הנון וואס איז למעלה מהגבול מ ט שערי טומאה מ ט סארי מ ט די מ ט שערי בינה ווייזט אויף הגבלה פון וועלט ס'מורא'דיגע דרגות מ ט שערי בינה וואס אלץ מ ט זיבן מאל זיבן זיבן ווייזט אויף דעם ענין פון ימי הבנין דער רבי לייגט צו אין הערה פֿערציק אז מ'וועט דאך מיינען אז ויאל משה איז געווארן ביי אים די עבודה פון העלאה און האט פארגעסן וועגן דעם ענין פון המשכה זאגט דער רבי ניין נוסף על ענין ההמשכה מלמעלה למטה וואו זעה איך עס? שהיה גם לאחר הסתלקותו, נאך הסתלקות איז געבליבן ביי אים די עבודה פון המשכה מלמעלה למטה, וואו זעה איך עס? די גמרא אין סוטה זאגט, אף כאן עומד ומשמש במרום, וואס איז ער משמש במרום? צו ממשיך זיין צו די אידן אלע זאכן וואס זיי דארפן. ועל פי זה וועט מען אויך פארשטיין בנוגע דעם ענין פון אהבת ישראל און אהבת ישראל און אהבת שלום איז געוואלדיג געוואלדיג פארשטאנדיג יעצט אלץ וואס דא טוט זיך פארוואס שטייט ויעל וואס מען ברענגט דוקא ביי הסתלקות פון משה ברענגט מען דאס ארויס די מעלה פון אהרן'ען משה רבינו אליין איז צוגעקומען צו די דרגא פון ויעל איז גאר מורא'דיגע מעלה אין משה רבינו א גאנץ לעבן האט ער געמוזט גיין לויט זיין שיטה דערפאר האט ער געהאט מ ט שערי בינה אויכעט דא נישט נאר וואס אז ארויס גיין פון זיין פון זיינע הגבלות נאר ער באקומען אט דעם שער הנון נון בו וואס העכער פון הגבלות יעצט וועט מען פארשטיין אויך דעם פון אהבת ישראל און אַהבֿת-השלום. באַלד, אַז ביום פּטירתו איז בײַ משהן געװען די עבֿודה פֿון ויעל גומר, װאָס דאָס איז דאָך דער ענין פֿון מדרגת-אַהרון, האָט ער דעריבער דעמאָלט דערהערט די מעלה פֿון אַהבֿת-השלום של אַהרון, װאָס האָט דערגרײכט אַלע אידן כּנזכּר לעיל. איז שױן געשמאַק פֿאַרשטאַנדיק יעצט, װיבאַלד אַז ער איז אָנגעקומען צו ויעל, האָט אָנגעהױבן אַז ער איז אַרױסגעגאַנגען פֿון זײַנע הגבלות, האָט ער יעמאָלט דערהערט די מדרגה פֿון אַהרונען, און דעריבער האט ער פארשטאנען אז ס'דארף זיין א אופן, אז מ'דארף דערגרייכן יעדן אידן אפילו דער נידעריגסטער, וואס ביי אים דארף מאכן שלום מיט א אופן פון א שינוי. אות זיין די הוראה וואס מ'קען זיך אפלערנען פון דעם, יש לומר אז פון דעם אלעם זעט מען נאך אן ענין בגודל אהבת ישראל פון משה רבינו, דאס וואס מיר זעען דא, די מורא'דיגע מעלה אין אהבת ישראל פון משה רבינו, אין די פסוקים וואס רעדן וועגן זיין הסתלקות, איז אומר מפי עצמו וברוח הקודש די גמרא די גמרא זאגט אין מגילה אין תוס' אין תוס' דיבור המתחיל משה מעצמו משה רבינו פאר זיין הסתלקות אין די פסוקים וואס רעדן וועגן זיין הסתלקות וואס זאגט ער זאגט ער מפי עצמו וברוח הקודש ומדגיש מעלתו של אהרן געוואלדיגע זאך, ער ברענגט ארויס יעמאלט די מעלה פון אהרן דווקא כדי אז אידן זאלן דערפון אפלערנען אויף ווי ברייט און טיף עס מוז זיין דער ענין פון אהבת ישראל, עס איז נישט קיין ענין חס ושלום פון א חסרון, נאר די מעלה פון משה רבינו, די מורא'דיגע מעלה פון משה רבינו, ווען ס'האלט ביי זיין הסתלקות, איז, זאגט ער. מפי עצמו, וואס זאגט ער? ברענגט ארויס די מעלה פון אהרן מען זאל געדענקען, אז מען דארף זיך פירן אויף א אופן פון מאכן שלום צווישן יעדן אידן, אפילו מיט עשירים. אז נישט קוקנדיג אויפן גודל העילוי פון זיין אהבת ישראל, וואס זיכער האט עולה געווען מעלין בקודש במשך ימי חייו, ווי געזאגט פריער, זיין אהבת ישראל איז דאך געווען געוואלדיג, נהג בה טובת עין, און האט אוועקגעגעבן די תורה וואס דער אייבערשטער האט איהם געגעבן אליין, און די עסן מיט אלע, מיט מן, מיט באר, מיט די עננים, מיט אלץ. איז, נו, נישט קוקנדיג אויף גודל העילוי פון זיין אהבת ישראל, וואס זיכער האט ער עולה געווען מעלין בקודש במשך ימי חייו, מדרגה לדרגה אין זיין אהבת ישראל, יעדן טאג איז זיין אהבת ישראל געווארן גרעסער, פונקט ווי ער האט מעלה געווען בקודש בכל עניני קודש, אף על פי כן איז דאס נישט מספיק, דאס משה רבינו קומט אונז דערציילן אין זיין הסתלקות, איז דאס נישט מספיק און מען מוז זיך פירן ווי אהרן. מען דארף זיין א רודף שלום ונותן שלום בין איש לרעהו ובין אשה לבעלה די שיחה איז געזאגט געווארן ליל שבת חול המועד סוכות און יום שמחת תורה ביים גרויסן פארברענגען תשמ"ב